האלט מען דא דף ל' ז' עמוד ב', אבער אונז זעמיר נאך הינטערשטעליג פון ל' ז' עמוד א', און מיר זעהן וויפיל מ'וועט אנקומען. יעצט האט מען דא דא אריינגערינגעלטע ווי ר' נתן רעדט יעצט. אות ט'. זה הענין דער ענין עמוק עמוק מי ימצאנו, טיף טיף. ווער קען עס דען טרעפן? כמובן למשכיל אזוי ווי עס פארשטענדיג פאר א מענטש וואס האט אביסל שכל. כאשר רמז לי רבינו זכרונו לברכה, ווי דער רבי אליינס האט מיך מרמז געווען בעצמו, דער רבי אליינס, גודל עמקות הסוד הנורא הזה, די גרויסע טיפקייט פון די די פארכטיגע סוד, אשר מגיע למעלה למעלה וואס עס קומט גאר גאר הויך, כמבואר בתורה הזאת למעיין אזוי ווי עס איז מבואר אין דער תורה, איינער וואס טראכט גוט אריין. וההכרח און מ'מוז אבער לבאר הדבר קצת מ'מוז עפעס מבאר זיין לבאר קצת עפעס מוז מען מבאר זיין והוא און דאס איז כי כתר דער כתר הוא המיישב והמסדר את המוחין דער כתר דאס איז מיישב און מסדר די מוחין דהיינו הכח די כח שיש בהשכל של אדם, די כח וואס איז דא אין די שכל פון א מענטש ליישב ולסדר את המח ואת הדעת והדעת צו מיישבן די מח און די דעת, לבל יהרוס לצאת חוץ מן הגבול, כדי ער זאל נישט ארויסגיין חוץ פונעם גרעניץ. א מענטש דארף א גאנצע צייט זיך מיישב זיין און וויסן וואס ער טוט. זה הכח איז בחינת כתר, דאס איז בחינה פון כתר כנ"ל אזוי אויבן גערעדט. וזה הכח און דער כח איז כמו מחיצה המפסקת, אזוי ווי א מחיצה וואס איז מפסיק בין המוחין, צווישן די מח פון א מענטש, ובין אור אין סוף, צווישן אור אין סוף. כי זה הכח, דער כח שהוא המיישב והמסדר וואס דאס איז מיישב און מסדר, הוא מעכב את המוחין, דאס איז מעכב, ס'האלט צוריק די מוחין בעת מרוצתם, בשעת די מח לויפט, ורדיפתם וואס ער יאגט, לבל יהרסו לעלות אל השם מ'זאל נישט צוברעכן ארויס ארויפצוגיין צום אייבערשטן למעלה ממחיצתם העכער ווי זיין מחיצה העכער ווי זיין מדריגה דאס טייטש אין אנדערע ווערטער אפילו א איד וויל זיין א ערליכע איד דארף ער א גאנצע צייט וואטשן אז ער זאל נישט גיין העכער זיין מדריגה ווייל אויב גייט ער העכער זיין מדריגה איז דעמאלטס דא אסאך קליפות סאו א מענטש דארף וויסן פונקטליך ווי ער האלט ער וויל אנקומען טאקע צו אור אין סוף זייער שנעל אבער ער דארף מאכן קודם ישוב הדעת ווי האלט איך אויף די וועלט. כי המוחין רודפין להשיג אור אין סוף, די מח פון א איד, א גאנצע צייט לויפט עס נאך ער וויל משיג זיין אור אין סוף וויל אנקומען צו די העכסטע מדריגה, וזה הכח הנ"ל של השכל, און די כח פון פון שכל שהוא המיישב והמסדר, וואס איז מיישב וואס איז מסדר דעם מענטש, בחינת כתר, די בחינת כתר הוא עומד ס'שטייט בפניהם פאר זיי כמו מחיצה אזוי ווי א וואנט, ומעכב אותם און ס'האלט זיי צוריק מרדיפתם פון זייער נאכיאגונג, ס'טייטש אין אנדערע ווערטער וואס מ'ברענגט ארויס מיט ישוב הדעת וואס ווערט אנגערופן התבודדות, אין אנדערע ווערטער צו וויסן וואו שטיי איך עכט, למשל א מענטש וויל האבן בטחון, ער קען אריין פליען אין בטחון איך האלט נישט ביים ארבעטן מער, אבער דאס איז דאס איז נישט זיין פלאץ, איי ער וויל דאך קומען צו אור אין סוף, ממש ער קאנעקטעט נאר צום אייבערשטן, אבער ער דארף זיך קענען, ער דארף זיך מיישב זיין און זאגן דו קענסט נישט נאכלויפן די מדריגה ביסט נאכנישט דארט. ועל ידי הרדיפה והמעכב, דורך דעם וואס ער לויפט נאך און ער האלט זיך צוריק, היינו די הרדיפה די די רדיפה שהמוחין רודפין די מח לויפט להשיג צו משיג זיין אור אין סוף, ער וויל אנקומען צו די העכסטע מדריגות, ועל ידי כח המעכב די כח וואס מעכב וואס איז מעכב, שהוא כח המיישב והמסדר וואס איז מיישב און מסדר און ער זאגט נאך נישט, בחינת כתר בחינת כתר כנ"ל אזוי אויבן געשמועסט, על ידי שני בחינות אלו די צוויי בחינות על ידי זה מבטשין.

דהיינו שנעשין בחינת כלים, דאס איז די כלים פון וואס מען רעדט, און דאס ווערט היכלות היכלות ברוחניות עליון, אין א אויבערשטע רוחניות להשיג על ידם, דורך דעם איז ער משיג בבחינת מטי ולא מטי, ער קומט אן צו די פלאץ פון מטי ולא מטי, ער טאטשט עס יא און ער טאטשט עס נישט, ער איז עס יא משיג און ער איז עס נישט משיג, די אור אין סוף ברוך הוא, די אור אין סוף ברוך הוא, כי אם לא היה המעכב הנ"ל כלל, אויב עס וואלט נישט געווען קיין מעכב, וואס איז שלעכט? פלי און פערטיג, ולא היה מי שיעכב את המוחין מרדיפתם ומרוצתם, די מח וואס ווען פאלט מיר איין פארגעט איט ס'א געוואלדיגע דרשה און איך לויף, היו מתבטלין המוחין לגמרי, וואלט די מח געווארן בטל אינגאנצן, כי היה האדם מתבטל במציאות, ער וואלט געווארן בטל במציאות, פארוואס א מענטש וויל אלעס, ער וויל די העכסטע זאך, כי אור אור אין סוף אי אפשר להשיג, מען קען דאס נישט משיג זיין, אך נאר על ידי שתי בחינות אלו די צוויי בחינות, שהם הרדיפה, מען זאגט פארן אייבערשטן איך וויל זיין א ערליכע איד, אבער מעכב מ'האלט זיך צוריק, מען זאגט איך קען נאך נישט, על ידי זה נעשה בחינות מחיצות דורך דעם ווערט געמאכט ווענט, והיכלין און א גאנצע זאל ווערט געמאכט הנ"ל שעל ידם דורך זיי משיגים איז מען משיג אור אין סוף די אור אין סוף רק נאר בבחינת מטי ולא מטי, מען איז יא משיג מען איז נישט משיג. איז דער פירוש מטי ולא מטי, וואס טייטש מטי ולא מטי? איינמאל פאר אלעמאל, וואס מיינט דאס? ידוע למבינים, וואס איז די אלע מבינים ווייסן, דהיינו שמגיע ואינו מגיע, ער דערגרייכט און ער דערגרייכט נישט, שרודף, ער לויפט, ומגיע, און ער דערגרייכט, להשיג, צו דערגרייכן, אבער אף על פי כן מיט דעם אלעמען אינו מגיע, ער דערגרייכט נישט ומשיג, ער דערגרייכט נישט ומשיג. ער קומט נישט אן צו די השגה. שזה נעשה, דאס ווערט געמאכט על ידי הרדיפה והמעכב כנ"ל, ואף על פי שנעשין אלו ההיכלין, כאטש עס ווערט געמאכט די היכלין, וואס דארטן איז מען עפעס משיג די אור אין סוף, אף על פי כן, מיט דעם אלעמען לא ידיע ולא אתידע, ס'איז נישט באוויסט, עס איז נישט באקאנט ולית מאן דקיימא בהו עס איז נישטא קיינער וואס קען עס משיג זיין ולא מתדבקין מען קען זיך נישט מדבק זיין אין דעם קען זיך נישט קאנעקטן צו דעם ולא ידיעין עס איז נישט באוויסט וכו' כנל כי אי אפשר לצייר מען קען נישט אויסמאלן בשכל אין שכל השגות אלו ההיכלות די השגות פון די היכלות הנל כי הם למעלה מנפשין רוחין ונשמתין דאס איז העכער ווי נפש רוח און נשמה למעלה מכל השכליות העכער ווי אלע שכל'דיגע זאכן. כי הם למעלה מהספירות, העכער פון אלע ספירות. כמבואר לעיל בלשון רבינו, אזוי ווי עס איז מבואר אויבן בלשון רבינו ז"ל, עיין שם, היטב, קוק אויבן גוט אריין און דו וועסט עס פארשטיין, שלא הוספתי שום דבר כלל, כ'האב גארנישט מוסיף געווען, כי בכלל דבריו דברי ליגט מיינע ווערטער, רק חזרתי, כ'האב איבערגע'חזר'ט, ובארתי, הדברים, כ'האב מבאר געווען די זאכן, קצת אביסל, לגודל עוצם, עמקותם עד אין סוף, ווייל ס'איז אזוי טיף האב איך עס געוואלט אביסל מער מסביר זיין. ובשביל זה וועגן דעם נעשין תשעה היכלין דייקא ווערט געמאכט ניין היכלין דייקא. וואס עפעס ניין היכלין כי המוחין הם שלש די מח איז דריי חכמה בינה דעת ומחמת רדיפתם והכאתם און מען יאגט נאך און מען קלאפט אריין בהמעכב אין דאס וואס האלט צוריק כנל אז נכללים זה בזה ווערט נכלל חסד מיט מיט בינה מיט דעת אלעס ווערט נכלל איינס אין אנדערן ונעשה כל אחד כלול משלש יעדע זאך ווערט נכלל פון דריי, ושלש פעמים שלש, דריי מאל דריי, הם תשעה דאס איז ניין, וזה בחינת תשעה היכלין דאס איז די ניין היכלין. אשרי וואויל איז דער מענטש מי שיזכה לילך, ער איז זוכה צו גיין ולעלות בדרך הקודש און ארויפגיין אויף דעם וועג הנאמר בתורה זאת געזאגט געווארן אין די תורה עד שיזכה להשגות אלו ווילאנג ער דערגרייכט צו די השגות. וזה ששאלו סבי דבי אתונא, דאס וואס דבי אתונא האבן געפרעגט.

צו שאלות וואס האבן געפרעגט, זיי האבן געפרעגט איך משיג מהר א סא וויאזוי קום איך נאר צו אהרן סאפ שיט צו ס'איז דא אלעמאל דאס אינמיטן אין די וועלט שמני הק' שאר מחיית אלע שעפונגען דעם החיות בשפע וויאזוי פון די אהרן סאפ באקומט מען אלע שפע זאגט מיר צבא האט ארויפגעהויבן זיינע פינגערס ס'איז א בחינת ברכות אהא ווייל צום שפיל די ברכות קומט דורך די הענט, מען האט ארויפגעהויבן די הענט צו ווייזן אז דורך דעם קומט אן די ברכות, בבחינת די בחינה וישא אהרן את ידיו, אהרן הייבט אויף זיין הענט ויברכם ווען ער בענטשט אזוי קומט די ברכות, היינו, שעל ידי הברכות, דורך די ברכות, די ברכת השכל, און נאכדעם איז דא אזא זאך און מבטשין המוח בכתר, די מוח קלאפט אריין אינעם כתר, ונעשה היכלין ס'ווערט א היכל, ואמרו ליה האבן זיי געזאגט צו אים מי יימר. ומי הוא שיכנס בהיכלי התמורות? ווער איז דער וואס קען אריין גיין אין די היכלי התמורות למקום הקליפות, צום פלאץ פון די קליפות להעלות משם הקדושה בבחינת קטורת הנל, און אריין ארויפצוברענגען די קדושה אזוי ווי די קטורת ברענגט ארויס אלע זאכן, אלע זאכן פון די קליפות ברענגט עס ארויס צוריק צו די קדושה, וויאזוי קען מען דאס טון? ושעל ידי עלייתו, דורך דעם וואס ער גייט ארויף יתעלו הברכות זאלן ארויף גיין די ברכות, וזה מי יימר, וואס איז דער יימר? לשון תמורה, א לשון פון אויפטוישן, לשון ואם המר ימירנו, אויב אויפטוישן וועסטו עס אויפטוישן, סאו וויאזוי ווייס איך וועלכע זאך איז פון די קליפות, און וועלכע זאך ווייס איך אז ס'איז פון די קדושה? והשיב להם האט ער זיי געענפערט אייתו אשלי ומשחו דאס מיינט היינו דאס מיינט עיקר עליית הקדושה על ידי שמחה מען טוט פשוטע זאכן בשמחה אן קיין שום פשעטלעך דעמאלטס ווייס איך זיכער איך בין אויף די ריכטיגע פלאץ אבער אויב חס ושלום גיי איך אריין אין א פלאץ ווי איך קום אריין אין חכמות, איך לייג צו מער, פון דעם ווערט עס שטארקער די דינים, ס'איז זייער שווער און דאס איז די קליפות. ולעתיד, משיח העט קומען, בצאת ישראל מהגלות, בשמחה, העט זיין מיט שמחה, כמו שכתוב שטייט אין פסוק, כי בשמחה תצאו, ואז יכלו הקליפות לגמרי, נישט דא קיין קליפות אינגאנצן ווייל מען טוט פשוט'ע זאכן מיט שמחה. וזה, און דאס מיינט אייתו אשלי, מ'האט געברענגט שטריק, ער האט געזאגט אז ער ברענגט שטריק, היינו על ידי על ידיכם ועל כרחכם, מיט די געוואלדיגע יתבטלו הקליפות, די גאנצע קליפות מבוטל ווערן, כי אתם בעצמכם תביאו את בית ישראל מהגלות, עטץ די אידן אליינס, זיי וועלן ברענגען ארויסברענגן די אידן פון גלות, הנקראים אשלי, ווערט אנגערופן שטריק, דער גלות איז דאך שטריק.

דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, די שמחה וואס גייט זיין בשעת משיח העט קומען, דאס טאקע וועט ארויסברענגען די אידן פון די קליפות, כמו שכתוב אז יאמרו בגוים הגדיל השם לעשות עם אלה, היינו שמחים, ועל ידי השמחה דורך דעם וואס א מענטש האט שמחה, איז בשמחה, מיט די פשוט'ע מצוות וואס ער טוט, יתבטלו הקליפות, איז שוין נישטא קיין קליפות, בבחינת אט די בחינה, וימדדם בחבל, השכב אותם ארצה, דאס מיינט, וזה. משכי, איינע א א מדידה לכלות אותם. סאו די מעסטן מיינט, מען מעסט אפ מיינט אז מען טוט א מצוה נאר אזוי ווי מען דארף צו זיין. אזוי ווי מיר האבן אויסגערעדט אנפאנג תורה אז ביי די קטורת איז דא זייער אסאך זאכן וואס איז אפגעמעסט פונקטליך, און דאס איז מבטל די גאנצע קליפה. מה שאין כן ווען ס'איז נישט פונקטליך, יעדע זאך וואס איך הער וויל איך איבערטרייבן די מאס, דארטן איז דא א פלאץ ווי די ווי די קליפה קען יונק זיין. סאו וואס דארף איך טון? טון פלעין פשוט וואס די תורה האט געהייסן מיט די גרעסטע מאס שמחה. זאל מען זוכה זיין מיט דעם אייבערשטנ'ס הילף א ביסל אריין גיין אין תורה כ"ה איז לאמיר קודם אננעמען די מעשה לשון רבינו זכרונו לברכה אמרי ליה די סבי דבי אתונא האבן געזאגט פאר רבי יהושע בן חנניה אחוי לן מנא דלא שוי לחבלא ווייז אונז א כלי וואס איז נישט ווערד די שאדן וואס איז גורם? אייתי בודיא האט ער געברענגט א מחצלת, פשטוה, ער האט עס אויסגעשפרייט, ולא הוה עייל בתרעא, ס'איז נישט אריינגעגאנגען אין טיר אריין. אמר להו, אמר להו האט ער זיי געזאגט, אייתו מרא סתרו, מען זאל ברענגען א האק, מען זאל צוברעכן די טיר כדי די מחצלת זאל קענען אריינגיין. סאו היינו מנא דלא שויא לחבלה, די כלי, די מחצלת איז נישט ווערד די שאדן וואס איז גורם אויפצוברעכן די טיר.

און ברייט מער ווי די טיר אייתו מרא וואס איז מ'האט גענומען די בנין פון די פתח און די וואנט און מ'האט עס צובראכן ווילאנג מ'האט עד שיכנס ווילאנג מ'זאל קענען אריין גיין סאו זאגט די רבי משחרב בית המקדש ווען עס איז חרוב געווארן בית המקדש איז בטל השמיר בטל השמיר ס'בטל געווארן די שמיר די שמיר איז די. די ווארעם וואס מ'האט עס געלייגט אויף די שטיינער פון די אפוד פון די חושן, און ס'איז געווארן געשפאלטן פון זיך געשפאלטן פון זיך אליינס, און אזוי האט מען געשריבן אויף די שטיינער, און נאכמאל די נופת צופים, דאס איז האניג וואס קומט פון די פלאץ וואס הייסט צופיה, דאס איז זייער גוטע גוטע האניג, ואמנה, ס'האט זיך געענדיגט די מענטשן וואס גלייבן אינעם אייבערשטן. יעצט גייט דער רבי מסביר זיין די צוויי זאכן. כי צריך כל אדם. להוציא את עצמו מהמדמה, א מענטש דארף זיך ארויסנעמען פון המדמה, דאס מיינט פון די תאוות, פון די יצר הרע, און דאס איז פלעין דמיונות. א מענטש גליסט אין זיין הארץ צו טון, ס'זעט זיך אויס כאילו ס'איז גוט, ולעלות אל השכל ארויפצוגיין צום שכל. וכשנמשך אחר המדמה, ווען א מענטש שלעפט זיך יא נאך די מדמה, זה בחינת שרירות לב, דאס ווערט אנגערופן שרירות לב, דאס איז די שטארקייט פון די הארץ. די הארץ ווערט אזוי ווי א שטיין און ער לאזט זיך נישט, שהולך אחר המדמה שבלב ער גייט נאך די דמיונות פון די הארץ, וכשיוצא משרירות הלב ווען ער גייט ארויס פון שרירות הלב ומשבר לבו האבן און צעברעכט זיין שטיינערנע הארץ, זה בחינת שמיר, דאס איז די בחינה פון שמיר, וואס מען האט וואס די די די ווארעם וואס האט צעבראכן די שטיינער דארט פון די אפוד, שעל ידו דורך דעם נכנע האבן ווערט נכנע די שטיין, אינו הולך אחר תאוות המדומה. המדמיות די אלע פארדמיונטע תאוות, והולך אחר השכל הייבט אן צו גיין נאך שכל. ובכל זמן שלא הוציא שכלו אל הפועל, ווי לאנג ער האט נאך נישט ארויסגענומען זיין שכל צו די ממש ממש בפועל, דאס מיינט פאר ער טראכט אריין אין זיין שכל, יא, צו חוקר זיין, צו טראכטן אביסל פון עבודת השם, שלא השתמש בשכלו עדיין, ער האט זיך נאכנישט באנוצט מיט די שכל, אז השכל אז אצלו השכל בכח איז נאר הייסט עס נאר די שכל איז בכח אין א פאטענשעל אזוי ווי מ'זאגט אף על פי שכבר שבר המדמה כאטשיג האט שוין צובראכן די מדמה אבער ס'איז נאך נישט אינעווייניג ער גייט נישט נאך נאך תאוות אבער ער באנוצט זיך נאך נישט מיט די שכל אז דעמאלטס איז עס קוים מיט תכונת שכלו, דעמאלטס טרעפט ער זיך אזוי, ווערט אויפגעשטעלט די תכונה פון זיין שכל, די וועג כי כשזה קם זה נופל, ווען די די ס'שטעלט זיך אויף די שכל, דעמאלטס פאלט אוועק די מדמה, סאיז די גרעסטע זאך אקעגן שכל, אקעגן דמיונות, איז שכל. אבער, אבער השכל עדיין בכח סאיז נאך בכח. אבער ואחר כך נאדעם כשחוקר בשכלו ווען ער איז חוקר אין זיין שכל, ומשתמש בו, און ער באדינט זיך מיט די שכל, ער טוט למעשה אז השכל בפועל, דעמאלטס איז די שכל בפועל, ואז הוא בחינת נופת צופים, דאס איז די נופת צופים. בבחינת, אויף די בחינה וואס שטייט אין פסוק, נופת תטופנה שפתותיך. דאס מיינט אז ער נעמט ארויס דעם זיסקייט פון זיין שכל מכח אל הפועל, וזה שפתותיך איז בחינת מוציא מכח אל הפועל, שהיא בחינת הדיבור. ס'איז טאקע אזוי, ווען א מענטש טראכט אן מיט די שכל, דאס איז נאר בכח, א מענטש רעדט שוין, ער טוט שוין א מעשה מיט דעם, דעמאלטס קומט ער אן צו די נופת צופים. ס'האט מען שוין געהאט די שמיר, מען האט שוין געהאט אויך נופת צופים. יעצט אחר כך און נאכדעם כשמשיג בשכלו כל מה שיש בידו ביד אנוש להשיג, ווען ער איז משיג בפועל מיט זיין שכל אלעס וואס ער קען משיג זיין, און וואס א מענטש קען משיג זיין, אז שכלו שב, דעמאלטס קערט זיך זיין שכל צוריק, און ס'ווערט א שכל הנקנה. דאס ווערט אנגערופן א זאך וואס האט איינגעקויפט, א זאך וואס האט איינגעקויפט, כמו שכתבו המחקרים, אזוי ווי די מחקרים שרייבן שיש שכל בכח, דאס איז א שכל בכח. און נאכדעם דא א שכל בפועל, און נאכדעם דא וואס שכל הנקנה, און די שכל וואס מען קויפט שוין איין. ועיקר קיומו של אדם לאחר מיתתו, דאס וואס בלייבט שטיין ביי א מענטש אפילו נאכן שטארבן, אינו אלא שכל הנקנה איז דאס די שכל וואס ער האט שוין קונה געווען, וזה השארותיו, דאס וואס בלייבט איבער לאחר המיתה נאכן שטארבן. לאמיר דא געבן א סטאפ, אם ירצה השם פון דא וועלן מיר גיין ווייטער. ארעא איך האב דא באמערקט אז מ'האלט שוין דא ממש ביי בית, לאמיר גיין ביז בית. וזה בחינת אמנה. דאס מיינט אמנה. מ'האט געזעהן, מ'האט געהערט אז פריער אז די בית המקדש איז חרוב געווארן איז נתבטל געווארן די בני אמנה. כי אמנה לשון קיום הדבר. מקיים די זאך. כי שכל הנקנה הוא קיום שלו לאחר מותו, דאס מיינט אז ס'האלט די מענטש אפילו נאכן שטארבן אויך. די שכל הנקנה איז נקרא, וואס מיינט די שכל הנקרא, הנקנה? מה שאדם יודע הרבה דברים בידיעה אחת, ער ווייסט אסאך זאכן מיט איין ידיעה. כי קודם צריך לידע הרבה הקדמות קודם שידע איזה דבר. פארדעם האט ער געדארפט האבן אסאך הקדמות ווילאנג ער האט געוואוסט א זאך. אחר כך נאכדעם כשהוא משיג את הדבר, ווען ער איז משיג די זאך, משליך הקדמותיו, ווארפט ער אוועק אלע זיינע הקדמות, ויודע את הדבר בידיעה אחת, ער ווייסט אלעס מיט איין ידיעה. ס'טייטש אזוי, ווילאנג א מענטש רעדט נישט צום אייבערשטן וואס זיין שכל פארשטייט, איז ער א גאנצע צייט יעדן טאג טראכט ער עפעס אנדערש, די רגע וואס ער קומט צו התבודדות און הייבט אן צו רעדן צום אייבערשטן ער טוט עפעס מיט זיין שכל, עט ער זיך טרעפן נאך א שטיק צייט אז אלע זאכן דרייט זיך ארום איבער איין נקודה, ועיקר המעיין החכמה מן המקדש יצא, די עיקר מעיין החכמה קומט ארויס פון בית המקדש, כי שם היו מקריבין הקרבנות, דארטן איז מען מקריב די קרבנות, שהם הבהמיות וכח כח הדמיון, און די בית המקדש דארט האט מען אוועק גע'שחט'ן די גאנצע דמיונות, כמו שכתוב שטייט אין פסוק זבחי אלקים רוח נשברה די שעכטן פונעם אייבערשטן איז א צובראכענע גייסט יא ששבירת הדמיון דארטן צוברעכט מען די דמיון הן הקרבנות הם הקרבנות דאס איז די קרבנות ועל שם זה וועגן דעם אמרו חכמינו זל זאגן די חזל כשחרב בית המקדש איז בטל געווארן השמיר דער שמיר דאס טייטש וואס אונז האבן געשפיל געשמועסט אז שמיר איז די טייטש וואס צוברעכט די לב האבן מען צוברעכט די דמיונות. און נאכדעם איז בטל געווארן די נופת צופים וואס דאס איז די שכל הנקנה, און נאכדעם האט מען די די נופת צופים איז שכל בפועל, און נאכדעם די אנשי אמנה דאס מיינט דאס די שכל הנקנה, וכשיבנה בית המקדש ווען די בית המקדש וועט אויפגעבויט ווערן, אז יתקיים וועט מקוים ווערן ומעין און א קוואל מן המקדש יצא וועט ארויסקומען פון בית המקדש, עס וועט ווערן צוריק אויפגעבויט די אלע דריי זאכן, לאמיר זוכה זיין.